מסכת שבת דף קל"ז עמוד ב' די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' צוויי שורות פון אונטן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה אלו הן ציצין המעכבין את המילה, וואס מיינט דאס ציצין דאס איז אזעלכע רציעות פון פלייש וואס איז איבערגעבליבן פון די ערלה וואס ס'איז נאך מעכב אז דער מענטש הייסט נאך נישט געמל'עט ביז מ'נעמט עס נישט אראפ, בשר החופה את רוב העטרה אויב ס'איז איבערגעבליבן א שטיקל הויט א שטיקל פלייש וואס דעקט איבער רוב פון די עטרה פונעם קרוין פונעם גיד. און די גמרא וועט שוין באלד זאגן וואס דאס מיינט פונקטליך רוב העטרה, דאס הייסט ציצין המעכבין את המילה וואס ווי לאנג מען נעמט עס נישט אראפ הייסט ער נישט געמל'עט ואין אוכל בתרומה און ער טאר נישט עסן קיין תרומה אויב ער איז א כהן ווי לאנג מ'האט נישט אראפגעשניטן די ציצין ווייל א ערל טאר דאך נישט עסן קיין תרומה מ'רעדט דא אפילו ער איז נישט געמל'עט געווארן ווייל די הלכה זאגט אז ער טאר זיך נישט מל'ענען ווייל ס'איז פיקוח נפש, צו ווייל ער איז א חולה, צו ווייל זיינע ברידער זענען געשטארבן ביי די ברית און ס'איז דא א חזקה און מ'טאר אים נישט מל'ענען, איז דאך דא א דין אז א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, און דער זעלבער דין איז אויכעט אפילו ווען מ'האט נישט אראפגענומען די ציצין המעכבין את המילה. ואם היה בעל בשר, אויב דעם וואס מ'מל'עט איז א פעטער, וואס אפילו ווען מ'וועט אים אראפנעמען דעם גאנצן ערלה, איז די פלייש וואס איז ארויפצו פון די ערלה, עט אזוי אויסקוקן פאר די אויג כאילו ווי ס'דעקט איבער דעם ראש הגיד און ס'עט אויסקוקן ווי ער איז נישט געמל'עט, מתקנו מפני מראית העין. דארף ער עס פאררעכטן און אראפשניידן אביסל פון יענע פעטנס אויכעט, כדי עס זאל נישט אויסזען אז ער איז א ערל. און דא גייען מיר אריבער צו דף קל"ז עמוד ב' זאגט די משנה מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, טאמער האט ער נאר אראפגעשניטן די ערלה, אבער די הויט וואס בלייבט איבער, די דינע הויט וואס בלייבט איבער שוין נאכן אראפשניידן די ערלה, וואס דאס דעקט איבער דעם עטרה, און די מוהל דארף דאס אראפרייסן מיט זיין נעגל, און דאס ווערט אנגערופן פריעה, ווייל ער דעקט אויף דעם ראש הגיד. טאמער האט ער נישט געמאכט די פריעה, אפילו ער האט אראפגעשניטן די ערלה, ווערט דאס גערעכנט כאילו ער האט זיך נישט געמל'עט. אמר רבי אבינא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב, בשר החופה את רוב גובהו של עטרה. דאס וואס די משנה האט געזאגט אז ס'בשר החופה את רוב העטרה זאלסטו נישט מיינען אז מ'רעדט דא אז די פלייש דארף ארומנעמען דעם גאנצן היקף ארום און ארום רוב פון די עטרה, נאר אפילו ווען ס'איז א דינע שטיקל פלייש וואס נעמט ארום די הייעכקייט פון די עטרה רוב דערפון פון די הייעך, איז עס שוין אויך מעכב את המילה און דאס איז א גרויסע חומרא וואס ער האט דא געזאגט. ס'איז געשטאנען אין די משנה אם היה בעל בשר מתקנו מפני מראית העין אמר שמואל זאגט דער אמורא שמואל קטן המסורבל בבשר א קליין קינד וואס איז אנגעקליידעט מיט אסאך פלייש אדער זייער א דיקע קינד וואס אפילו נאכן מל'ענען קוקט עס נאך אלץ אויס ווי זיין פלייש דעקט איבער דעם גיד וואס אין די משנה איז דאך געשטאנען אז דער מוהל דארף עס אראפ נעמען מפני מראית העין לאמיר זאגן אויב דער מוהל האט עס נישט אראפ גענומען בשעת מילה נאר יעצט לאמיר זאגן איז ער זייער דיק און ס'קוקט אויס אביסל ווי ס'ווערט איבערגעדעקט איז ווענדט זיך, רואין אותו כל זמן שמתקשה ונראה מהול אינו צריך למול אויב זיין עבר ווערט נתקשה און דעמאלטס זעהט ער שוין יא אויס געמל'עט ווייל ס'ציהט זיך אויס און דעמאלטס זעהט מען אז ער איז געמל'עט אינו צריך למול דארף מען אים נישט מל'ענען אפילו אויב ווען די עבר איז נישט נתקשה קען עס אפשר יא אויסזעהן ווי נישט געמל'עט ואם לאו צריך למול טאמער אפילו ווען ער איז מתקשה זעהט עס אויס נישט געמל'עט דעמאלטס מוז מען עס אראפנעמען, און דער רמב ם אין הלכות מילה זאגט אז דאס איז נאר א דין דרבנן, ווייל מן התורה וויבאלד מען האט אים גע'מל'עט מען האט אראפגענומען די ערלה און געמאכט די פריעה, איז אפילו ווען ער זעהט נישט אויס גע'מל'עט ווייל ער איז דיק, און אפילו ווען ער איז מתקשה זעהט ער אויס נישט גע'מל'עט, איז מען נישט מחויב מן התורה, דאס איז א דין מדרבנן. במתניתא תנא און אין א ברייתא האט מען געלערנט רבן שמעון בן גמליאל אומר קטן המסורבל בבשר רואין אותו כל זמן שמתקשה ואינו נראה מהול טאמער ער איז נתקשה און ער זעהט נישט אויס געמאלעט אפילו ווען ער איז הארט איז צריך למולו דארף מען אים אראפשניידן ואם לאו אינו צריך למולו טאמער ווען ער איז נתקשה

ס'איז געשטאנען אין די משנה מל ולא פרע כאילו לא מל, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא, המל אומר, דער וואס מל'עט דעם קינד מאכט די ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. אין די מסכת פסחים דף ז עמוד ב' איז דא א שמועס אין די גמרא, צו ווען די טאטע מל'עט אליינס זיין קינד, אפשר דעמאלס זאל מען גאר מאכן אז די די נוסח זאל זיין נישט על המילה נאר למול את הבן, און טאקע אין שולחן ערוך יורה דעה אין סימן רסה ה אין סעיף ב' זאגט דער מחבר אם אבי הבן הוא מוהל בעצמו מברך למול את הבן לדעת הרמב ם, שטייט דארט צוגעצייכנט ויש חולקין והכי נוהגין שלא לחלק מען זאל נישט מאכן קיין חילוק און אלעמאל זאגט מען על המילה אבי הבן אומר די טאטע פונעם קינד זאגט די ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו דאס איז אפילו ווען די טאטע מל'ט נישט דעם קינד מאכט ער די ברכה אויסער דעם וואס דער מוהל מאכט די ברכה על המילה. ס'איז שוין דא א שמועס אין די ראשונים ווען דער טאטע מאכט דער ברכה, ס'דא וואס זאגן אז ער מאכט עס נאך פאר די מוהל, ווייל אונז ווייסט מען דאך אז אלע ברכות המצוות דארף זיין עובר לעשייתן נאך פאר ווען מען טוט די מצוה. אנדערע ראשונים אזוי ווי דער רא ש און אזוי אויך דער מאירי זאגן אז. נאכדעם וואס די מוהל האט אראפגעשניטן די ערלה נאך פאר מען מאכט די פריעה, דעמאלטס מאכט די טאטע אשר קידשנו להכניסו, און דאס ווערט גערעכנט ווי עובר לעשייתן, ווייל וויבאלד מל ולא פרע דאך כאילו לא מל, הייסט דאס נאך פאר די מצוה. ס'דא א מחלוקת ראשונים טאמער די טאטע געפינט זיך נישט ביי די ברית, צו מען מאכט אויכעט די ברכה פון להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, און אזוי אויך ווען די טאטע אליין איז דער מוהל, צו דארף ער מאכן ביידע ברכות צו ס'איז גענוג איין ברכה. אין שולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ה סעיף א', זאגט דער מחבר, המל מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה, ואבי הבן מברך בין חתיכת הערלה לפריעה, אזוי ווי מיר האבן ארויסגעלערנט פונעם ראש און די מאירי, אז דעמאלטס מאכט ער די ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, הגה זאגט די רמ"א, ואם אין אבי הבן אצל המילה, טאמער דער טאטע געפינט זיך נישט דארט, יש מי שאומר שאדם אחר מברך ברכה זו, דהרי בית דין מצווין למולו, אפילו דער טאטע איז נישט דארט, ליגט דאך א פליכט אז דער קינד זאל געמל'עט ווערן אויפן בית דין, ממילא דארף מען סיי ווי מאכן די ברכה א אנדערע מענטש, און ווער מאכט טאקע די ברכה, זאגט ער ונוהגין שמי שתופס הנער מברך ברכה זו, די מנהג איז אויב די טאטע איז נישט דארט איז דער סנדק מאכט די ברכה, און ער לייגט צו וכן אם האב בכאן ואינו יודע לברך אויב דער טאטע קען נישט מאכן קיין ברכה מאכט עס פאר אים דער סנדק, און דער רמא לייגט צו אז האב והמוהל כשמברכים צריכים לעמוד, אבל התופס הנער כשמברך, למשל אויב די טאטע איז נישט דא און דער סנדק און ער מאכט אשר קידשנו להכניסו, איז נוהגים שיושב ומברך, ער מאכט עס יא זיצעדיג. און דער רמא לייגט צו, יש אומרים שכל העם שהם אצל המילה יעמדו, שנאמר ויעמוד העם בברית. וכן נוהגין, מלבד התופס הנער שיושב, די איינציגסטע וואס זיצט איז דער סנדק. העומדים, די אלע מענטשן וואס שטייען דארט ארום און ארום, אומרים, זיי זאגן, כשם שנכנס לברית, כך יכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים. והמברך און דער וואס מאכט די ברכה נאך די ברית, און דאס קען זיין סיי ווער, ס'קען זיין דער אבי הבן אדער דער מוהל אדער סתם אזוי איינער פון די וואס שטייען דארטן, וואס איז די נוסח פון די ברכה? אשר קידש ידיד מבטן. פארשטייט זיך מ'הייבט אן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, געבענטשט איז דער אייבערשטער וואס ער האט שוין געהייליגט דעם ידיד נאך פון ווען ער איז געווען אין זיין מאמע'ס בויך, זאגט רשי אז דער ידיד איז יצחק אבינו, ווי ס'שטייט דאך אשר אהבת את יצחק, איז ידיד מיינט דער באליבטער קינד דער יצחק וואס דער אייבערשטער האט אים שוין מקדש געווען מבטן, דאס מיינט נאך פאר ער איז געבוירן געווארן האט שוין דער אייבערשטער באפוילן פאר אברהם אבינו אז מען דארף אים מל'ענען, דאס מיינט אז מען האט אים שוין געגעבן די קדושה פון מילה נאך מבטן, חוק בשארו שם, דער געזעץ פון מילה האט דער אייבערשטער אריין געלייגט אין זיין פלייש, וצאצאיו און זיינע קינדער און אייניקלעך פון יצחק חתם באות ברית קודש, האט דער אייבערשטער אויך פארזיגלט מיט דעם אות פון די ברית קודש, על כן בשכר זאת אין דער שכר פון דער מצוה, קל חי חלקנו, אונזער לעבעדיגע באשעפער וואס ער איז אונזער חלק, אנדערע לייגן דא צו אויך צורנו, צוה, רבונו של עולם טו באפעלן להציל ידידות שארנו משחת אז דער געמאלעטע קינד ווערט אנגערופן ידידות שארנו, איז רבונו של עולם טו באפעלן אים צו ראטעווען משחת זאגט רשי מיינט פון גיהנום, ווי ס'שטייט אין זכריה ט, גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין בו מים, אין זכות פון די דם הברית וועט דער אייבערשטער אים באפרייען פון דעם גיהנום. וואס דאס ווערט גערופן בור, בור אין בו מים, למען בריתו אשר שם בבשרינו, אלעס אין די זכות פון דער מצוה פון ברית וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין אונזער בשר, ברוך אתה השם כורת הברית. און אזוי ווי די גמרא זאגט דאך אין ברכות ל"ה אז אין אומרים שירה אלא על היין, דעריבער זאגט מען די ברכה קודם אויף מען האלט א כוס וויין בשעת ווען מען זאגט עס, און מען מאכט קודם די ברכה בורא פרי הגפן, נאכדעם זאגט מען די ברכה. און די מנהג איז אז מען לייגט צו נאך די ברכה נאך א תפילה אויף דעם נימול און מען געבט אים דעמאלטס די נאמען. און אין יורה דעה, סימן רס"ה, סעיף ז', זאגט דער מחבר אז ווען דער טאטע מל'עט דעם קינד מאכט ער אויכעט א שהחיינו, און אויב דער מוהל איז נישט דער טאטע איז דא וואס זאגן אז דעמאלטס מאכט מען נישט קיין שהחיינו און דער רמב"ם זאגט אז דער טאטע מאכט אלץ א שהחיינו, און דער מחבר פירט אויס וכן נהגו בכל מלכות ארץ ישראל וסוריא וסביבותיה ומלכות מצרים. און דער רמא לייגט צו, במדינות אלו נוהגין שלא לברך שהחיינו אפילו כשהאב עצמו מל בנו. און די בני אשכנז פירן זיך אזוי ווי דער רמא אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל מאכן אלע אפילו די בני אשכנז אויכעט א שהחיינו. און די ספרדים פירן זיך טאקע ווי דער מחבר אז איבעראל אפילו אין חוץ לארץ מאכן זיי שהחיינו. זאגט די ברייתא ווייטער המל את הגרים, אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. ווייל ס'דאך אויך דא א מצוה אז אויב א גר וויל זיך מגייר זיין דארף מען דאך אים מל'ענען, והמברך אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים, דאס איז די צווייטע ברכה וואס מען מאכט, אשר קידשנו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, און ווי די ראשונים זאגן שוין אז ביי א גר האט מען אריין געלייגט אויך להטיף מהם דם ברית ווייל ס'איז דא אסאך גרים וואס ווען זיי זענען זיך מגייר זענען זיי שוין גע'מל'עט וואס ביי זיי איז מען נאר מטיף דם ברית און דאס איז זייער גאנצע מילה,

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית שאלמלא דם ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית הדרן עלך ר' לעזער דמילה און מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די ניינצנטע פרק אין מסכת שבת און יעצט וועל מען מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף קלז. מיר האבן געלערנט אין די משנה אז אויב א מענטש האט צוויי קינדער צו מל'ענען, איינעם דארף מען מל'ענען אום שבת און איינעם אום זונטאג, און ער האט בטעות גענומען דעם זונטאג'דיגן קינד און געמל'עט אום שבת וואס דאס איז פריצייטיג ביום ז', האט ער דאך מחלל שבת געווען שלא במקום מצוה און ער האט טאקע נישט געטון קיין מצוה ווייל מל'ענען די זיבעטע טאג איז בכלל נישט קיין מצוה, איז ער לכל הדעות חייב א חטאת. טאמער האט געהאט איין קינד וואס מען דארף מל'ענען היינט אום שבת און א צווייטע קינד וואס מען געדארפט שוין מל'ענען פון נעכטן ערב שבת און יענעם קינד האט ער יעצט געמל'עט אום שבת בטעות וואס דאס איז שוין די ניינטע טאג היינט קומט אויס ער האט מחלל שבת געווען ווייל ס'איז מילה שלא בזמנה וואס איז נישט דוחה שבת אבער למעשה האט ער געטוהן א מצוה ווייל מילה בתשיעי איז שוין יא א מצוה איז רב לעזער זאגט ער נאך אלץ חייב חטאת סוף כל סוף האט ער געמאכט חילול שבת בשוגג, רבי יהושע זאגט אז ער איז פטור ווייל איינער וואס איז טועה בדבר מצוה און ער טוט א מצוה איז פטור. די גירסא וואס אונז האמיר אין די משנה, דאס איז די גירסא פון ר' הונא, דאס איז אליבא דתנא ר' שמעון בן אלעזר וואס ער האט אזוי אפגעלערנט די מחלוקה פון ר' לעזער מיט רבי יהושע און ר' לעזער האלט אז אפילו ווען ער האט געטוהן א מצוה, איז ער נאך אלץ חייב חטאת, און רבי יהושע האלט אז מען לערנט דאס ארויס פון עבודה זרה, וואס דארטן שטייט דאך תורה אחת יהיה לכם אז מען לערנט ארויס אלע קרבנות חטאת פון עבודה זרה, איז דווקא אזא מין עבירה וואס איז דומה צו די עבירה פון עבודה זרה וואס ער טוט נישט דערביי קיין מצוה און ער טוט נאר די עבירה בשוגג דעמאלטס איז מען חייב חטאת אבער דא וואס ער האט צו די זעלבע צייט ווען ער האט געטוהן די עבירה האט ער געטוהן א מצוה דעמאלטס איז ער נישט חייב חטאת. ס'איז דא אבער א אנדערע גירסא אין אונזער משנה וואס דאס איז די גירסא פון דעם אמורא רב יהודה וואס דאס גייט שוין לויט די תנא ר' מאיר און דאס איז אסאך מער לקולא ער האט געלערנט אז טאמער ער האט בטעות גע'מל'עט דעם קינד וואס מען געדארפט מל'ענען שוין פרייטאג האט ער גע'מל'עט אום שבת וואס דאס איז יום ט', ער האט זיך טועה געווען און ער האט יא געטון א מצוה דעמאלטס זאלן ביידע האלטן אז מען איז פטור, אפילו ר' לעזער אויכעט, און די מחלוקה איז טאקע נאר ווען ער האט זיך טועה געווען און גע'מל'עט דעם פון זונטאג האט ער גע'מל'עט אום שבת פריצייטיג, דאך האלט ר' יהושע אז ער איז נאך אלץ פטור ווייל סוף כל סוף איז ער געווען א טועה בדבר מצוה, און אפילו אויב פאקטיש האט ער נישט געטוהן קיין מצוה, איז עס שוין נישט דומה לעבודה זרה, ווייל ווען איינער דינט עבודה זרה בשוגג, איז ער נישט געווען פארטוהן אז ער האט געוואלט טוהן א מצוה. און רבי לעזער האט געהאלטן, ניין, אז וויבאלד פאקטיש האט ער נישט געטוהן קיין מצוה, איז עס יא דומה לעבודה זרה וואס דארט טוט מען א עבירה און מען איז חייב חטאת. דא האט ער אויך געטוהן די עבירה פון חילול שבת, און ער האט נישט געטוהן קיין מצוה, וועט ער לויט רבי לעזער יא חייב זיין חטאת. די גמרא ברענגט אראפ א ברייתא פון רבי חייא, אויך אין נאמען פון ר' מאיר, אז די מחלוקה איז טאקע ווען ער האט געמל'עט דעם קינד וואס ער האט געדארפט מל'ענען זונטאג האט ער מקדים געווען אויף שבת ביום ז', וואס דעמאלטס האט ער דאך נישט געטוהן קיין מצוה, און ר' לעזער האלט טאקע אז ער איז חייב חטאת, ר' יהושע האלט אז ער איז פטור ווייל סוף כל סוף איז ער געווען א טועה בדבר מצוה, אבער אין די ברייתא שטייט שוין עפעס א גרויסע חידוש אז טאמער ער האט געמל'עט דעם קינד וואס מען האט שוין געדארפט מל'ענען ערב שבת האט ער אים יעצט געמל'עט אום שבת ביום ט' האלט יעדער איינער אז מען איז חייב. און די גמרא פרעגט ווי קען זיין אזא זאך, מה דאך רבי יהושע זאגט אז ער האט נאר געוואלט טוהן א מצוה און פאקטיש האט ער נישט געטוהן די מצוה ווייל ער האט אים געמל'עט ביום ז' איז מען שוין פטור, ווי קען זיין אז ווען ער האט געוואלט טוהן א מצוה און ער האט אים געמל'עט ביום ט' און ער האט טאקע געטוהן א מצוה ווי קען זיין אז ער זאל זיין חייב? ענטפערט די גמרא אז יענץ רעדט זיך ווען ער האט נאר געהאט די איינע קינד וואס מען האט געדארפט מל'ענען פרייטאג האט ער יעצט געהאט אום שבת און ער האט אים בטעות געמל'עט, ווייל דער קינד וואס מען האט געדארפט מל'נען שבת האט ער שוין בטעות גע'מל'ט אום פרייטאג אזוי אז יעצט געפינט זיך נישט פאר אים קיין שום חוב צו מל'נען היינט א קינד, און דעריבער קען מען דאס נישט אנרופן אז ער איז געווען פארטוהן טרוד אין א מצוה, ווייל ס'איז נישטא אויף אים קיין שום מצוה צו מל'נען קיין קינד. און אין אזא פאל וועט אפילו רבי יהושע מודה זיין אז אפילו ער האט געטוהן פאקטיש א מצוה ווייל ער האט גע'מל'ט א קינד אין דעם ניינטן טאג, אבער וויבאלד מען קען אים נישט אנרופן אז ער איז טרוד בדבר מצוה, העט מען יא חייב זיין חטאת. האבן מיר געלערנט נאכדעם אין א משנה אז א קטן מל'עט מען אין די אכטע טאג און אמאל הייסט מען אים שטופן אויף די ניינטע און אמאל צענטע און אמאל די עלעפטע און אמאל די צוועלעפטע, קיינמאל מל'עט מען נישט פאר די אכטע טאג און קיינמאל נישט נאך די צוועלעפטע טאג אויסער אויב א קינד וואס איז קראנק טאר מען אים נישט מל'ענען ווילאנג ער ווערט געזונט. איז נארמאלערהייט מל'עט מען א קינד אין די אכטע טאג אויב ער איז געבוירן געווארן אין א בין השמשות וואס איז דאך ספק יום ספק לילה, לאמיר זאגן ער איז געבוירן געווארן זונטאג נאכמיטאג בין השמשות, ס'א ספק צו ס'איז נאך זונטאג צו ס'איז שוין מאנטאג, דעמאלטס דארף מען מל'ען דעם קינד די אנדערע וואך מאנטאג וואס דאס איז די ניינטע טאג, ווייל דעמאלטס איז א ספק שמיני ספק תשיעי, אבער ער איז שוין זיכער אנגעקומען צו די אכטע טאג אויב מ'עט אים מל'ענען זונטאג קען דאך זיין ער איז נאך אין די זיבעטע טאג, איז יעדע מאל ווען א קינד ווערט געבוירן בין השמשות מל'עט מען אים א טאג שפעטער וואס דאס הייסט שוין דער ניינטע טאג, טאמער ער ווערט געבוירן בין השמשות ערב שבת, וואס מען קען אים נישט הייסן מל'ענען אום שבת, ווייל מילה שלא בזמנה איז דאך נישט דוחה שבת און אפשר איז עס שלא בזמנה, איז דעמאלטס שטופט מען עס אויף זונטאג, דעמאלטס קומט שוין אויס דער צענטער טאג, ווייל דער קינד איז דאך געבוירן פרייטאג, און זונטאג איז שוין דער צענטער טאג. טאמער אבער זונטאג איז א יום טוב וואס געפאלט נאך שבת, און אין יום טוב איז דאך מילה שלא בזמנה אויך נישט דוחה, מוז מען עס שטופן אויף מאנטאג וואס איז שוין די עלעפטע טאג, און טאמער עס איז דא צוויי טאג יום טוב, למשל ראש השנה וואס געפאלט נאך שבת איז זונטאג און מאנטאג, און דער קינד איז געבוירן געווארן פרייטאג בין השמשות, און דעמאלטס קען מען דאך אים נישט מל'ענען נישט פרייטאג, נישט זונטאג און נישט מאנטאג, דעמאלטס וועט ער דארפן מל'ענען דינסטאג וואס דאס איז שוין די צוועלעפטע טאג און דאס איז די שפעטסטע וואס מען שטופט אפ. אויסער אויב די קינד איז קראנק, טאר מען אים נישט מל'נען ביז ער ווערט נישט געזונט. און טאמער איז ער קראנק אויף די גאנצע קערפער און ער איז געזונט געווארן, זאגט שמואל אז מען דארף אים געבן נאך זיבן טאג ער זאל זיך קענען אינגאנצן געזונט ווערן און מען טאר אים נישט מל'נען ביז די אכטע טאג. און די גמרא האט א שאלה צו מען דארף ווארטן זיבן גאנצע טעג א ממש מעת לעת, צו ווען ס'קומט אן די אכטע טאג קען מען אים שוין מל'נען צופרי. מען האט געוואלט אויפדרינגען ווייל ס'איז דא א ברייתא וואס שטייט אז די טאג וואס א קינד ווערט געזונט איז כאילו אזוי ווי די טאג וואס א קינד איז געבוירן געווארן, און ווען א קינד ווערט געבוירן דארף מען דאך נישט ווארטן אכט טאג מעת לעת, האט די גמרא געקלערט אז ביים געזונט ווערן דארף מען אויך נישט ווארטן מעת לעת, זאגט אבער די גמרא אז ס'מוז נישט זיין, קען זיין לעולם דארף מען יא ווארטן מעת לעת, און דאס וואס ער זאגט יום הבראתו כיום הולדו מיינט ער ארויסצוברענגען אז ווען די קינד ווערט געזונט טאר מען אים נישט גלייך מל'ענען, מען דארף נאך ווארטן נאך אכט טעג אזוי ווי ער וואלט היינט געבוירן געווארן, אבער קען זיין אז דארט איז הארבער אז מען דארף יא ווארטן מעת לעת. די גמרא האט נישט אויפגעדרינגען די בעיא. די משנה זאגט אז טאמער א מענטש האט בשר החופה את רוב העטרה הייסט עס ציצין המעכבין את המילה און ער וועט נישט טארן עסן קיין תרומה ווילאנג מען נעמט עס נישט אראפ ווייל ער הייסט א ערל. טאמער איינער איז א בעל בשר וואס אפילו נאכן אראפשניידן די ערלה קוקט עס אויס ווי ער איז נישט גע'מל'עט דארף מען עס מתקן זיין וועגן מראות העין. טאמער האט מען געמאכט נאר די מילה און נישט די פריעה, מען האט נישט אראפגעריסן די דינע הויט וואס איז אונטער די מילה איז כאילו לא מל. דאס וואס שטייט בשר החופה את העטרה מיינט נישט אז ס'דארף ארום נעמען די גאנצע היקף פון די עטרה, נאר אז ער האט אפילו איין דינע שטיקל וואס גייט ארויף אויף די רוב פון די הייכקייט פון די עטרה, דאס איז שוין אויכעט מעכב, און ס'הייסט נישט גע'מל'עט ווי לאנג מ'נעמט עס נישט אראפ. א קליין קינד וואס איז זייער פעט מיט פלייש, איז אפילו סתם אזוי זעהט ער אויס ווי אומגע'מל'עט, אבער טאמער ווען זיין אבר איז נתקשה, זעהט מען אז ער איז געמל'עט, לויט די אמורא שמואל מוז מען זעהן אויף הונדערט פראצענט בשעת קישוי אז ער איז געמל'עט און לויט די ברייתא איז גענוג אפילו אז ס'נראה ואינו נראה מען קען שוין בעסער זעהן אז ער איז געמל'עט איז דארף מען שוין נישט אראפשניידן מער. די גמרא ברענגט א ברייתא אז דער מוהל דארף מאכן אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה, און די טאטע דארף מאכן אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, און די אלע מענטשן וואס שטייען דארטן זאגן כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים, און נאכדעם מאכט מען די ברכה אשר קידש ידיד מבטן דאס איז יצחק, חוק בשארו שם, דאס איז די חוק פון מילה וואס מען האט אריינגעלייגט אין די פלייש פון די מענטש, וצאצאיו אויף יצחק'ס קינדער האט דער אייבערשטער אונז אלע חותם געווען באות ברית קודש, און מען בעט דעם אייבערשטן על כן בשכר זאת קל חי חלקנו צורנו, צוה להציל ידידות שארנו משחת. למען בריתו אשר שם בבשרינו, ברוך אתה ה' כורת הברית, ווען איינער מל'עט א גר, זאגט ער ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה, און די אנדערע ברכה איז אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית, שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ברוך אתה ה' כורת הברית, און די זעלבע נוסח איז אויך דא ווען איינער מל'עט א עבד, נאר דארט ביי די צווייטע ברכה אנשטאט צו זאגן אשר קדשנו במצוותיו וצוונו למול את הגרים זאגט מען למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית און אזוי איז מען ממשיך די ברכה ביז ברוך אתה ה' כורת הברית און מיט דעם האט מען זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די ניינצנטע פרק רבי אליעזר דמילה.